בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף פ ז, מיר הייבן אן דף פ ז עמוד א', ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, אמת המים שהיא עוברת בחצר, א אמת המים דאס איז א טייכל פון וואסער וואס די טייך פארט אריבער א חצר, וואס טייטש דא רעדט זיך ביי א טייך וואס איז טיף צען טפחים, ס'ברייט פיר טפחים, און ממילא בעצם איז דאס א רשות פאר זיך, יעצט ס'איז נישט קיין גריב אין די חצר מיט וואסער, נאר ס'איז ממש א טייך וואס הייבט זיך אן אינדרויסן פון די חצר, ס'פארט אריבער די חצר, און ס'גייט ארויס די אנדערע זייט. איז פשט אז היות וואס ס'איז טיף צען טפחים און ס'ברייט פיר טפחים איז דאס א רשות פאר זיך, און ממילא זאגט די משנה אין ממלאין הימנה בשבת, די מענטש די בעל החצר טאר נישט נעמען פון די וואסער וואס גייט דא אריבער אין די אמת המים וואס גייט אריבער זיין חצר שבת, פארוואס? ווייל די טייך, די אמת המים האט א דין פון א כרמלית. און זיין חצר איז דאך א רשות היחיד, און ממילא טאר ער נישט נעמען פון די וואסער, נאר טאמער, אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוה עשרה טפחים, בכניסה וביציאה, נאר טאמער מען מאכט א מחיצה פון צען טפחים, סיי דארט ווי די טייך קומט אריין אין די חצר, און סיי דארט ווי די טייך גייט ארויס פון די חצר, וואס דורך דעם איז מען מחלק דא א רשות פאר זיך, און ממילא איז עס אויך א רשות יחיד יעצט קען ער דא שעפן וואסער. רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך, רבי יהודה זאגט, כותל שעל גבה תידון משום מחיצה, רבי יהודה גייט דא כשיטתו וואס מ'האט געזען די פריערדיגע משנה אז א מחיצה תלויה הייסט אויך א מחיצה, און במילא זאגט מען דא גוד אחית מחיצתא כאילו די וואנט פון די חצר אליין פארט דא אראפ אין די וואסער און טיילט אפ די וואסער וואס גייט אריבער דעם חצר און במילא קען מען סתם אזוי נעמען פון די וואסער מען דארף נישט מאכן א באזונדערע וואנט, זאגט די משנה, רבי יהודה ברענגט א ראיה צו זיך אמר רבי יהודה מעשה באמה של אבל, ס'איז געווען א מעשה אזא סארט אמת המים וואס איז געפארן אינעם שטאט אבל, שהיו ממלאין ממנה על פי זקנים בשבת, אז די זקנים די חכמים דארט האבן מתיר געווען צו נעמען פון די וואסער שבת אפילו מ'האט נישט געמאכט קיין מחיצה, אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו רבי יהודה, ס'איז נישט קיין ראיה פון דארט, פארוואס? ווייל דארט איז געווען די מעשה מפני שלא היה בה כשיעור, נישט געווען די שיעור כרמלית, וואס טייטש ס'איז נישט געווען טיף צען טפחים, אדער ס'איז נישט געווען ברייט פיר טפחים, וואס ביי אזא אופן האבן דאך געשמועסט אנפאנג משנה, איז סתם אזוי נישט קיין פראבלעם, און פארדעם האט מען נישט געדארפט מאכן קיין מחיצות, אבער אוודאי טאמער ס'וואלט געווען טיף צען און ברייט פיר, וואלט עס געהאט א דין פון א כרמלית און וואלט געדארפט מאכן מחיצות צו קענען נעמען פון דא וואסער, זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, עשו לה בכניסה ולא עשו לה ביציאה עשו לה ביציאה ולא עשו לה בכניסה, טאמער מען האט נאר געמאכט איין מחיצה, דארט ווי די טייך קומט אריין, אדער נאר איין מחיצה דארט ווי עס גייט ארויס נישט ביידע, איז דער דין זאגט די ברייתא אין ממלאין הימנה בשבת, טאר מען נישט שעפן וואסער פון דעם שבת, אלא אם כן עשו לה מחיצה עשרה טפחים ביציאה ובכניסה, נאר טאמער מען מאכט ביידע, סיי ווי די טייך קומט אריין, און סיי ווי די טייך גייט ארויס. רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך, די זעלבע רבי יהודה פון די משנה, זאגט ער כותל שעל גבה תידון משום מחיצה, די וואנט וואס לויפט העכער דעם טייך הייסט שוין א גוטע מחיצה, אפילו ס'א מחיצה תלויה, מען זאגט גוד אחית מחיצתא מען דארף נישט מאכן נאך א מחיצה. אמר רבי יהודה, רבי יהודה ברענגט די זעלבע ראיה וואס ער האט געברענגט אין די משנה ברענגט ער דא אין די ברייתא מעשה באמת המים שהיתה באה מאבל לציפורי והיו ממלאין הימנה בשבת על פי הזקנים, זעהן מיר דאך אז מען דארף נישט קיין שפעציעלע מחיצה, אמרו לו, האבן די חכמים אים געזאגט משם ראיה, דארט איז דען א ראיה, און דא אין די ברייתא זאגן זיי קלאר וואס איז די פראבלעם, מפני שלא היתה עמוקה עשרה טפחים ורחבה ארבעה, דארט איז געווען א ציור אז דער טייך איז נישט געווען טיף צען און ברייט פיר, איז פארשטייט זיך מען האט געקענט שעפן פון דעם, מה שאין כן ווען ס'איז יא די שיעור דארף מען יא האבן מחיצות, זאגט יעצט די גמרא, תניא אידך, ס'דא אן אנדערע ברייתא וואס איז אויך דן אויף אן אמת המים נאר ביי א אנדערע אופן, זאגט די ברייתא אזוי, אמת המים העוברת בין החלונות, טאמער ס'איז דא א אמת המים וואס פארט, צווישן פענסטערס, וואס טייטש ס'דא א שטוב אויף די רעכטע זייט, א שטוב אויף די לינקע זייט, און צווישן די שטובער פארט די אמת המים, אזוי ארום אז יעדער איינער ווען ער שטעקט ארויס די קאפ פון פענסטער זעהט ער דעם אמת המים און ער קען שעפן פון די וואסער אריין צו זיך אין שטוב דורכן פענסטער, איז די דין אזוי, פחות משלושה, טאמער ס'איז ווייניגער פון דריי טפחים, און די גמרא וועט דן זיין וואס איז ווייניגער פון דריי טפחים אבער אזוי זאגט די ברייתא טאמער ס'איז ווייניגער פון דריי טפחים משלשל דלי וממלא מעג מען משלשל זיין אראפנידערן א דלי און אנפילן מיט וואסער שלושה טאמער ס'איז ברייט דריי טפחים אין משלשל דלי וממלא דעמאלטס טאר מען שוין נישט ר' שמעון בן גמליאל אומר ר' שמעון בן גמליאל קריגט זיך און ער זאגט פחות מארבעה משלשל דלי וממלא ארבעה אין משלשל דלי וממלא אז ווען ס'איז ווייניגער פון פיר טפחים דעמאלטס מעג מען משלשל זיין ס'הייסט שוין ס'מעג זיין גרעסער פון דריי ווילאנג ס'איז נישט פיר קען מען משלשל זיין אבער ווען ס'איז פיר דארט טאר מען מער נישט נעמען וואסער אריין אין שטוב אריין דורך דעם וואס מ'איז משלשל א דלי. זאגט אונז די גמרא במאי עסקינן, וואס רעדט זיך דא די דריי טפחים, די פיר טפחים? אילימא באמת המים גופה וועסט מיר וועלן זאגן אז ס'רעדט זיך אויף די אמת המים, אז די תנא קמא זאגט אז טאמער די אמת המים איז ווייניגער פון דריי מעג מען שעפן, דריי טאר מען נישט, און רבי שמעון בן גמליאל זאגט אז ווייניגער פון פיר מעג מען שעפן, פיר טאר מען נישט, אבער אויב אזוי, שטימט עפעס נישט, ווייל ואלא הא דכי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן אין כרמלית פחותה מארבעה, לימא כתנאי אמרה לשמעתיה, אויב אזוי וועט נישט שטימען ווייל רב דימי אמר רבי יוחנן האט געזאגט אז ס'איז נישט דא אזא זאך א כרמלית וואס איז ווייניגער פון פיר טפחים, און במילא טאמער דו וועסט מיר זאגן אז די ברייתא דא איז א מחלוקת ביי די ברייטקייט פון די אמת המים דריי אדער פיר, אז די תנא קמא זאגט ס'איז תלוי אין דריי, און רבי שמעון בן גמליאל זאגט ס'איז תלוי אין פֿיר, אויב אזוי וואס איז די מחלוקת? די מחלוקת איז ווען ס'הייסט א כרמלית, ווייל ברגע וואס די אמת המים איז א כרמלית טאר מען דאך נישט שעפן פון דעם וואסער, און במילא תנא קמא זאגט ווילאנג ס'איז ווייניגער פון דריי איז נישט קיין כרמלית, ביי דריי איז עס א כרמלית, רבי שמעון בן גמליאל זאגט ווילאנג ס'איז ווייניגער פון פֿיר איז עס נישט קיין כרמלית, ביי פֿיר ווערט עס א כרמלית, אבער אויב אזוי וועט אויסקומען אז רב דימי אמר רבי יוחנן גייט נאר כשיטת רבי שמעון בן גמליאל, נישט כשיטת תנא קמא, ווייל דער תנא קמא זאגט אז אויב אזוי לוי אויב מ'זעצט אזוי איין זאגט דאך דער תנא קמא אז ביי דריי טפחים הייסט שוין א כרמלית. און ר' דימי אמר ר' יוחנן האט געזאגט אז נאר ביי פיר טפחים הייסט עס א כרמלית, אלא נאר, און במילא זאגט טאקע די גמרא אז נישט דאס איז דא די מחלוקת צווישן תנא קמא ר' שמעון בן גמליאל, נאר אוודאי רעדט זיך דא אז די אמת המים איז טאקע פיר טפחים, ווייל נאר פון פיר טפחים איז א כרמלית, טאמער ס'איז ווייניגער פון פיר טפחים איז יעדער מודה און תנא קמא איז אויך מודה מען מעג שעפן פון דעם וואסער, נאר וואס דען, דא איז די מחלוקת באגפיה ולהחליף, וואס טייטש, לעבן די אמת המים וואס פארט דא צווישן די שטיבער איז דא אזא קליינע שטיקל ערד וואס מען קען דארט אראפלייגן דעם דלי וואס טייטש מען קען שעפן פון די אמת המים וואסער ווייל די אמת המים איז טאקע א כרמלית לויט יעדעם און נעמען די דלי און עס אראפלייגן אויף א שטיקל שטח לעבן די אמת המים וואס איז די מחלוקת די שאלה איז צו די שטיקל דא וואס שטעקט זיך ארויס די שטיקל ערד לעבן די אמת המים וואס פארט אויף די זייטן פון די אמת המים, צו דאס הייסט א מקום פטור, צו דאס הייסט נישט קיין מקום פטור, איז פשט אזוי, טאמער דאס איז א מקום פטור, מעג דער מענטש וואס וואוינט אין די דירה שעפן וואסער פון די כרמלית, פון די אמת המים, עס אראפלייגן אין די מקום פטור, און שפעטער, ביי א צווייטע פעולה נאכדעם, עט ער נעמען די דלי פון די מקום פטור, און אריינשעפן צו זיך אין שטוב אריין, וואס דעמאלטס איז פשט, ער האט נישט עובר געווען אויף קיין שום מלאכה דא ווייל מען מעג טראגן פון א כרמלית צו א מקום פטור, מען מעג אויך טראגן פון א מקום פטור צו א רשות היחיד. אבער טאמער ס'הייסט נישט קיין מקום פטור, עט מען דאס נישט טארן טוהן, און במילא, זאגט די גמרא, דאס איז די מחלוקת דא צווישן תנא קמא רבי שמעון בן גמליאל. תנא קמא זאגט, אז ווייניגער פון דריי טפחים איז עס א מקום פטור, און במילא ווייניגער פון דריי טפחים קען מען נעמען די דלי, עס אראפלייגן אין די מקום פטור, שפעטער אריין אין שטוב אריין. מה שאין כן ווען ס'איז דריי טפחים, איז עס מער נישט קיין מקום פטור. וואס איז דאס יא פונקט? צו דאס איז א כרמלית, לכאורה איז דאך נישט קיין כרמלית, מען האט דאך יעצט געזעהן אז נאר פון פיר טפחים איז א כרמלית, די מפרשים מוטשען זיך וואס טאקע איז די דין פון דעם שטח, אבער מער פון דריי טפחים זאגט די תנא קמא על כל פנים קיין מקום פטור איז דאס נישט. און במילא קען מען מער נישט שעפן די וואסער, אפילו מען עט שעפן די וואסער פון די אמת המים און עס אראפלייגן אויף דעם שטח, קען מען עס נישט אריינטראגן אין שטוב אריין. מה שאין כן רבי שמעון בן גמליאל זאגט ניין, אז ביז פיר טפחים הייסט א מקום פטור, און במילא ביז פיר טפחים קען מען עס אראפלייגן אויף דעם שטיקל און שפעטער אריינטראגן אין שטוב אריין, מער פון פיר טפחים נישט, ווייל דעמאלטס האט עס טאקע נישט קיין דין פון א מקום פטור. פרעגט אבער די גמרא, והא כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן, מקום שאין בו ארבעה על ארבעה, מותר לבני רשות היחיד ולבני רשות הרבים לכתף עליו, ובלבד שלא יחליפו. רב דימי אמר רבי יוחנן האט געזאגט אז יעדע שטח וואס איז ווייניגער ווי א ד' על ד' טייטש א מקום פטור איז די דין איז אז מען מעג אראפ לייגן אויף דעם שטח זאכן פון א רשות הרבים און מען מעג אראפ לייגן זאכן אויף דעם שטח פון א רשות היחיד פארוואס ווייל פון א מקום פטור מעג מען טראגן סיי צו רשות הרבים און סיי צו רשות היחיד נאר איין זאך דארף מען אויפפאסן נישט צו נעמען זאכן פון רשות הרבים אריין לייגן מקום פטור און שפעטער נעמען פון דעם מקום פטור און עס אריין טראגן רשות היחיד פארוואס ווייל דאס קוקט שוין אויס ווי הוצאה נאר וואס פון א רשות הרבים מעג מען לייגן א מקום פטור שפעטער צוריק אריין אין די רשות הרבים, און די זעלבע זאך די רשות היחיד וועט אויך קענען לייגן זאכן אין מקום פטור און צוריק אריין אין רשות היחיד, איז אבער על כל פנים זעהט מען דאך דא אז רב דימי אמר רבי יוחנן אליין זאגט אז אפילו מען מעג טאקע טראגן פון רשות הרבים צו א מקום פטור און פון א רשות היחיד צו א מקום פטור, אבער גיין נוצן דעם מקום פטור אויף צו טראגן עפעס פון א רשות הרבים צו א רשות היחיד טאר מען נישט, און במילא. פרעגט די גמרא, וויאזוי ענטפערסטו מיר אז די מחלוקת דא איז ביי א שטיקל שטח וואס איז לעבן די אמת המים, אז טאמער דאס האט א דין פון א מקום פטור, עט מען מעגן דארט אראפלייגן דעם דלי און שפעטער אריינטראגן דעם דלי אין שטוב אריין, מען טאר דאך סתם אזוי דאס נישט טון, ווייל מען טאר נישט נוצן א מקום פטור אויף צו טראגן פון איין רשות צו א צווייטע רשות וואס מען טאר נישט פון דארט טראגן. יעצט בעצם, רש"י מערקט דא אן א געוויסע נקודה, ווייל אונז האבן מיר דאך דא איינגעזעצט, די מחלוקת פון די תנא קמא און רבי שמעון בן גמליאל, וואס מיינט א מקום פטור? אז תנא קמא זאגט א מקום פטור איז נאר ביז דריי, דריי ווערט אויס מקום פטור און ממילא טאר מען דארט שוין מער נישט אראפלייגן די דלי, און רבי שמעון בן גמליאל זאגט ביז פיר, יעצט דא זעט מען אז רב דימי אמר רבי יוחנן זאגט אז א מקום שאין בו ארבעה על ארבעה איז א מקום פטור, און ווי אזוי שטימט עס מיט די תנא קמא? נאר וואס דען זאגט רשי אז ביי די ציור פון רב דימי לאמיר זאגן ס'איז דא א באלקן וואס דער באלקן איז צווישן א רשות היחיד און א רשות הרבים, וואס איז ווייניגער פון ד' על ד', אפילו ס'איז טאקע גרעסער פון דריי טפחים, וועט די תנא קמא אויך מודה זיין דאס הייסט א מקום פטור, נאר ביי די שטח דא וואס איז לעבן די אמת המים דארט זאגט די תנא קמא אז פון דריי טפחים ווערט עס אויס מקום פטור פארוואס ווייל צווישן א רשות היחיד און א רשות הרבים היות וואס א רשות היחיד און א רשות הרבים איז א חשובע רשות און במילא ביז פיר טפחים הייסט א מקום פטור, ווייל ס'איז בטל צו די רשות היחיד, ס'איז בטל צו די רשות רבים, ס'הייסט א מקום פטור, ס'איז אינגאנצן בטל צו די שטחים לעבן דעם. מה שאין כן דא ביי די אמת המים, וואס די אמת המים איז א כרמלית, איז א שטח וואס איז לעבן א כרמלית, האלט די תנא קמא אז ביי דריי טפחים זאגט מען שוין אז ס'הייסט מער נישט קיין מקום פטור, ווייל איך קען נישט זאגן ס'איז בטל צו די כרמלית ווייל די כרמלית איז נישט גענוג א חשוב'ע רשות. איז על כל פנים, איז צוריק צו אונזער קשיא פון די גמרא, לכאורה, וויאזוי קענסטו מיר ענטפערן אז מען מעג טראגן דורך א מקום פטור מען טאר דאך סתם אזוי נישט טראגן דורך א מקום פטור, ענטפערט די גמרא ס'איז נישט קיין קשיא, התם רשויות דאורייתא, הכא רשויות דרבנן, ס'טייטש ס'ווענדט זיך וואסערע רשויות רעדט זיך דא, ביי דאורייתא'דיגע רשויות, ווען ס'איז דא א רשות היחיד אויף איין זייט, א רשות הרבים אויף א צווייטע זייט, און א מקום פטור אינדערמיט, דארט אוודאי וועט ר' דימי אמר ר' יוחנן זאגן אז מען טאר נישט טראגן עפעס פון די רשות היחיד צו די רשות הרבים דורך די מקום פטור אפילו מען לייגט עס אראפ אין די מקום פטור, מה שאין כן דא ביי אונזער ציור ביי די אמת המים, וואס ס'רעדט זיך פון טראגן צווישן א כרמלית צו א רשות היחיד, וואס דאס איז סתם אזוי נישט קיין דאורייתא, איז דא האבן חזל נישט גוזר געווען אז מען זאל נישט טארן אראפלייגן דעם דלי אין א מקום פטור און שפעטער פון די מקום פטור אריין אין רשות היחיד, פארוואס? ווייל וואס איז די חשש? אז א מענטש וועט צוקומען ממש צו טראגן אן די מקום פטור, איז דאך אויך סך הכל א דרבנן, און ממילא האט מען דא נישט גוזר געווען. פרעגט אבער די גמרא, והא רבי יוחנן ברשויות דרבנן נמי אמר, די גמרא ברענגט יעצט א ראיה אז רבי יוחנן האט אויך געזאגט אז אפילו ווען ס'איז דא צוויי רשויות וואס טראגן פון איין רשות צום צווייטן איז אסור דרבנן, איז מען אויך גוזר אז מען טאר נישט טראגן דורך א מקום פטור, און וויאזוי ענטפערסטו מיר דא אז די סיבה וואס מען מעג טראגן פון די כרמלית פון די אמת המים צו די שטוב דורך א מקום פטור מעג מען ווייל ס'איז צוויי רשויות דרבנן, כ'האב א ראיה אז אפילו וועט ער ביי אזא ציור וועט רבי יוחנן אויך האלטן מען טאר נישט, וואו זעט מען דאס? דתנן, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה האט דאך געזאגט אין דף ע"ו עמוד ב' כותל שבין שתי חצרות, גבוה עשרה טפחים ורוחב ארבעה, א וואנט וואס איז הויך צען טפחים און ברייט פיר טפחים, מערבין שניים ואין מערבין אחד, איז די צוויי חצרות אין ביידע זייטן פון די וואנט, דארף מען באזונדער מאכן עירוב און זיי קענען נישט מאכן עירוב צוזאמען ווייל די וואנט טיילט זיי, היו בראשו פירות, טאמער ס'איז געווען פירות אויף די וואנט, איז אלו עולין מכאן ואוכלין ואלו עולין מכאן ואוכלין, מעג יעדער איינער ארויפגיין אויף די וואנט עסן, אבער נישט מ'מעג ארויפלייגן אויף די וואנט אדער אראפנעמען פון די וואנט פירות, נאר מ'מעג זיצן אויף די וואנט און עסן די פירות ס'איז דארט געווען. וואס איז טאמער זאגט די משנה נפרץ הכותל עד עשר אמות, טאמער ס'איז געווארן א פירצה אין די כותל ביז צען אמות וואס דעמאלטס האט עס א דין פון א פתח, מערבין שניים ואם רצו מערבין אחד, מפני שהוא כפתח, דעמאלטס קענען זיי אדער מאכן עירוב צוזאמען, אדער עירוב באזונדער, יותר מכאן, מערבין אחד ואין מערבין שניים, טאמער ס'איז א גרויסע פירצה, דעמאלטס איז פשט די צוויי חצירות זענען אינגאנצן פרוץ איינס צום צווייטן, מוזן זיי מאכן עירוב צוזאמען, זיי קענען אפילו נישט מאכן עירוב באזונדער, על כל פנים, והוינן בה, און אויף די משנה האט מען געפרעגט, אין בו ארבעה מאי, וואס וועט זיין די דין, טאמער די וואנט, וואס די משנה רעדט דאך פון א וואנט וואס איז ברייט פיר טפחים, אז די פירות וואס ליגט אויף די וואנט מעג מען עסן אויף די וואנט, וואס איז טאמער די וואנט איז ווייניגער פון פיר טפחים, אמר רב, האט רב געזאגט אויר שתי רשויות שולטת בו ולא יזיז בו מלא נימא רב האט געהאלטן אז היות וואס דאס איז ווייניגער פון פיר טפחים פשט ביידע חצרות זענען שולט אויף דעם שטח טאר קיינער נישט עסן פון די זאכן וואס ליגט אויף די וואנט נישט נאר מען טאר נישט ארויפלייגן און אראפנעמען וואס דאס איז סתם אזוי אפילו ביי וואנט פון פיר נאר אפילו עסן אויף די וואנט טאר מען נישט עסן, מען טאר גארנישט רוקן וואס ליגט אויפן וואנט, ווייל צוויי רשויות זענען שולט אויף דעם מען האט נישט געמאכט קיין עירוב. ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן קריגט זיך, רבי יוחנן זאגט, אלו מעלין מכאן ואוכלין, ואלו מעלין מכאן ואוכלין, אז טאמער ס'איז ווייניגער פון פיר טפחים, דעמאלטס איז די דין אז נישט נאר מען מעג עסן פון די פירות ליגט אויפן וואנט, נאר יעדע חצר קען קלאר ארויפלייגן זאכן אויף די וואנט, פארוואס? ווייל היות די וואנט איז ווייניגער פון פיר טפחים, פשט די וואנט איז א מקום פטור, און ביי א מקום פטור מעג יעדער רשות מטלטל זיין צו א מקום פטור מעג יעדער איינער ארויפלייגן זאכן אויפן וואנט, יעצט בעצם וואס זאגט דא רבי יוחנן אז יעדע חצר קען לייגן זאכן אויפן וואנט אראפנעמען זאכן פון די וואנט עסן אויפן וואנט אלעס וועט מען מעגן ווייל ס'איז א מקום פטור אבער איין זאך זאגט ער נישט מען מעג ער זאגט נישט מען מעג ארויפלייגן זאכן אויפן וואנט פון איין חצר און עס אראפנעמען אינעם צווייטן חצר לכאורה פארוואס ווייל אוודאי טאר מען נישט מען טאר נישט לייגן זאכן אויפן וואנט פון איין חצר און אראפנעמען די צווייטע חצר, נאר וואס יעדע חצר מעג זיך באנוצן מיט די אויבערשטע חלק פון די וואנט און ארויפלייגן דארט די אייגענע זאכן אראפנעמען צוריק די אייגענע זאכן, יעצט די צוויי רשויות דא זענען דאך רשויות דרבנן, און פון דעסטוועגן זעט מען אז רבי יוחנן האלט אז אפילו ביי רשויות דרבנן טאר מען אויך נישט זיך באנוצן מיט א מקום פטור צו טראגן פון איין רשות צום צווייטן, און אזוי ווי מען זעט דאך קלאר ואזדא רבי יוחנן לטעמיה ווייל רבי יוחנן גייט דא כשיטתו, דכי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן מקום שאין בו ארבעה על ארבעה מותר לבני רשות הרבים ולבני רשות היחיד לכתף עליו ובלבד שלא יחליפו, די זעלבע מימרא וואס מ'האט געזען פריער, יעצט פריערט האט מען טאקע געענטפערט אז דאס איז רשויות דאורייתא, אבער אונז רעדן פון רשויות דרבנן, אבער יעצט האט מען דאך געברענגט א ראיה אז אפילו ביי רשויות דרבנן לאזט רבי יוחנן אויך נישט טראגן פון איין שטח צו א צווייטע שטח דורך א מקום פטור, טאמער מ'וואלט נישט געטארט טראגן אן דעם, נאר וואס דען? זאגט די גמרא, ההיא זעירי אמרה, וואס טייטש די מימרא פון רבי יוחנן וואס מ'האט יעצט געברענגט אז נאר ארויפלייגן אויפן וואנט צו א מקום פטור מעג מען, אבער פון איין רשות צו א צווייטע דורך א מקום פטור אפילו ביי רשויות דרבנן טאר מען נישט, דאס איז טאקע די שיטה פון רב זעירי בשם רבי יוחנן, אבער רב דימי האלט אוודאי נישט אזוי, און רב דימי האלט אז דאס וואס רבי יוחנן לאזט נישט טראגן פון איין רשות צו א צווייטע דורך א מקום פטור, דאס איז נאר ביי רשויות דאורייתא, און במילא פאר דעם טאקע לויט רב דימי קען מען טאקע זאגן אז די מחלוקת אין די תנא קמא רבי שמעון בן גמליאל לויט די שיטה פון רבי יוחנן איז א מחלוקת ביי די שטיקל וואס שטעקט זיך דארט ארויס צו דאס הייסט א מקום פטור צו נישט, ווייל טאמער ס'איז א מקום פטור העט מען יא מעגן דורכפירן פון דעם אמת המים צו דעם שטוב אריין, פרעגט אבער די גמרא ולזעירי קשיא הא, לויט זעירי איז דאך שווער די ברייתא פון אמת המים, וואס טייטש לויט זעירי קען מען דאך נישט איינזעצן די ברייתא פון אמת המים די מחלוקת אין די תנא קמא רבי שמעון גמליאל אז דאס איז טאקע א מחלוקת ביי אן אופן וואס ס'שטעקט זיך ארויס עפעס א שטיקל שטח לעבן דעם אמת המים צו דאס איז א מקום פטור צו נישט ווייל טאמער ס'איז א מקום פטור קען מען דארט דורכפירן ווייל זעירי זאגט דאך אז לויט רבי יוחנן קען מען נישט דורכפירן אפילו ביי רשויות דרבנן דורך א מקום פטור, און די זעלבע זאך אבער העט זיין שווער אז מען קען אויך נישט איינזעצן די ברייתא פון אמת המים לויט זעירי אליבא דרבי יוחנן אז די ברייתא די מחלוקת איז תנא קמא רבי שמעון גמליאל איז א מחלוקת אויף די אמת המים אליין, ווייל אויב אזוי העט דאך אויסקומען אז וואס איז די מחלוקת אין די תנא קמא רבי שמעון גמליאל? די מחלוקת איז צו די אמת המים איז א כרמלית צו נישט, אז די תנא קמא האלט ביי דריי איז דאס שוין א כרמלית, און רבי שמעון גמליאל זאגט נאר ביי פיר איז עס א כרמלית, אבער דאס קען מען נישט זאגן, ווייל אונז האבן דאך געזען בפירוש אז רבי יוחנן זאגט קלאר אז נאר פון פיר הייסט א שטח א כרמלית נישט פון דריי, און ממילא וועט דאך די מימרא פון רבי יוחנן נישט שטימען מיטן תנא קמא נאר מיט רבי שמעון גמליאל, און אונז וויל מען דאך נישט איינזעצן די מימרא פון רבי יוחנן אז ס'איז א מחלוקת תנאים צווישן תנא קמא און רבי שמעון גמליאל, זאגט אבער די גמרא נישטא קיין ברירה, זעירי מוקים לה באמת המים גופא, ורב דימי תנאי, זעירי העט טאקע איינזעצן אז די מחלוקת צווישן תנא קמא רב שמעון גמליאל איז די מחלוקת ביי די אמת המים אליין, צו אן אמת המים וואס איז דריי הייסט שוין א כרמלית צו נישט, איי האסטו א פראבלעם מיט רב דימי אמר רבי יוחנן אז רבי יוחנן האט געזאגט אז נאר פון פיר הייסט א כרמלית העט מען טאקע דארפן איינזעצן אז יענע מימרא גייט נאר אליבא דרבי שמעון גמליאל, אבער לויט די תנא קמא'ס ביי דריי הייסט שוין אויך א כרמלית. איי פרעגט די גמרא, ותיהוי כי חורי כרמלית, וואס טייטש אויב אזוי אז דו זעצט איין די מחלוקת תנא קמא ר' שמעון גמליאל ביי די אמת המים אליין צו די אמת המים איז א כרמלית צו נישט און טאמער ס'איז א כרמלית טאר מען פון דארט נישט נעמען קיין וואסער טאמער נישט מעג מען יא און אויף דעם איז די קשיא לאמיר שוין זאגן ס'האט נישט קיין דין פון א כרמלית אבער זאל עס האבן א דין ווי חורי כרמלית חורי כרמלית איז טייטש אז א שטח וואס א כרמלית וואס שטעקט זיך ארויס פון דעם כל מיני לעכעלעך קריגן די לעכעלעך אויך א דין פון א כרמלית און ממילא אפילו די וואסער דא איז טאקע שמאל און ס'הייסט נישט קיין כרמלית און אז מיר וועלן זאגן מען העט מעגן שעפן פון דא וואסער מען זאל נישט טארן שעפן ווייל ס'איז א חורי כרמלית און פון חורי כרמלית טאר מען אויך נישט שעפן זאגט די גמרא אביי בר אבין ורב חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו אין חורין לכרמלית אז ביי כרמלית איז נישט דא די דין פון חורי כרמלית ביי רשות היחיד ביי רשות הרבים איז דא די דין אבער נישט ביי כרמלית און פארדעם מעג מען פון דא שעפן וואסער טאמער די אמת המים אליין האט נישט קיין דין פון א כרמלית רב אשי אמר רב אשי זאגט אפילו תימא יש חורין לכרמלית אפילו בדרך כלל איז דא חורין לכרמלית, אבער הני מילי בסמיכא, דאס איז ווען ס'איז נאנט צו די כרמלית שטעקט זיך ארויס א לאך, זאגט מען אז אפילו דער שטח דא וואס שטעקט זיך ארויס אין די כרמלית וואלט אפשר נישט געהאט א דין פון א כרמלית אליין, אבער היות עס שטעקט זיך ארויס אין די כרמלית האט עס א דין פון א כרמלית, אבער דאס איז נאר ווען ס'איז נאנט, מה שאין כן דא הכא במופלגת, דא די אמת המים איז דאך ווייט אוועקגערוקט פונעם כרמלית, וואס טייטש אפילו קען זיין אז אינדרויסן, וואס טייטש ווייטער פון די צוויי שטיבער, ווערט טאקע די אמת המים ברייט און דארט האט עס א דין פון א כרמלית, אבער דא היות וואס צווישן די צוויי שטיבער איז עס ווייניגער פון דריי אדער פיר טפחים ווענדט זיך לויט תנא קמא לויט רבי שמעון גמליאל האט דא נישט קיין דין פון א כרמלית חורי כרמלית הייסט עס אויך נישט ווייל ס'ווייט אוועק און פארדעם טאמער ס'איז נישט קיין כרמלית מעג מען פון דא שעפן וואסער זאגט די גמרא יעצט רבינא אמר רבינא ענטפערט א דריטע תירוץ אין די גאנצע ברייתא וואס טייטש אונז האבן געזען ביזדערווייל צוויי תירוצים די תירוץ פון רב דימא אז די מחלוקת איז דא ביי א שטח וואס איז לעבן די אמת המים צו דאס הייסט א מקום פטור צו נישט דאס איז די מחלוקת פון תנא קמא רבי שמעון גמליאל צו דער שטח ווען ס'איז דריי צו ווען ס'איז פיר, ווענדט זיך צו ס'הייסט א מקום פטור, טאמער ס'איז א מקום פטור וועט מען מעגן דורך דעם פירן די וואסער אריין אין שטוב אריין, און לויט זעירי האמיר געזען אז די מחלוקת איז אויף די אמת המים אליינס צו ס'האט א דין פון א כרמלית צו נישט, רבינא זאגט א דריטע תירוץ, זאגט רבינא, די ברייתא רעדט זיך כגון דעביד לה ניפקי אפומה, ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס מ'האט געלייגט מחיצות אויף ביידע זייטן פון די אמת המים, איז ממילא בעצם די אמת המים דא נישט קיין חילוק ווי ברייט ס'איז, העט האבן א דין פון א רשות היחיד פאר רשות פאר זיך מיט מעגן פון דעם שעפן וואסער, נאר וואס דען אין די מחיצות איז דא א לאך, ואזדו רבנן לטעמייהו ורבי שמעון גמליאל לטעמיה, און ממילא אז ס'איז דא דא א לאך אין די מחיצה, איז דא א באקאנטע מחלוקת פון די חכמים און רבי שמעון גמליאל, ווען זאגט מען לבוד, וואס לויט די חכמים ביז דריי טפחים איז דא לבוד ביי דריי איז שוין נישט דא קיין לבוד, לויט רבי שמעון גמליאל איז ביז פיר דא לבוד, און ביי פֿיר הערט זיך אויף לבוד, און מילא דא אויך איז דאס איז די מחלוקת דא, תנא קמא זאגט אז טאמער די לאך אין די מחיצה איז ביז דריי, איז דא א דין פון לבוד, איז די מחיצה א גוטע מחיצה, פאר דעם מעג מען שעפן וואסער פון די אמת המים, מה שאין כן רבי שמעון בן גמליאל זאגט אז דער שיעור איז פֿיר, אז ביז פֿיר טפחים איז דא א דין לבוד, און מילא אז די לאך העט זיין ביז פֿיר טפחים, העט מען מעגן פון דא שעפן וואסער, נאר מער פון פֿיר טפחים, דעמאלטס העט מען נישט טארן. זאגט די הייליגע משנה, גזוזטרא שהיא למעלה מן המים. א גזוזטרא וואס איז אויפן וואסער, וואס טייטש העכער די וואסער, וואס אונז האבן שוין געזעהן די משנה אין די לעצטע פאר בלאט אפאר מאל, די גזוזטרא איז אזא סארט מרפסת, א פארטש וואס שטעקט זיך אויפן וואסער, אין ממלאין הימנה בשבת, טאר מען נישט שעפן וואסער פון דעם גזוזטרא אריין אין שטוב אריין, פארוואס ווייל די גזוזטרא איז א רשות היחיד און די וואסער אונטער דעם איז א כרמלית, אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוהה עשרה טפחים, נאר טאמער מען מאכט א מחיצה פון צען טפחים ארום און ארום די גזוזטרא, בין מלמעלה בין מלמטה, סיי פון אויבן סיי פון אונטן, און די זעלבע זאך איז טאמער מ'מאכט א לאך אין די גזוזטרא, איז אויך עס דארף זיין מחיצות אדער פון אויבן אדער פון אונטן, און דעמאלט זאגט מען גוד אחית מחיצתא כאילו די מחיצות פארט אראפ אריין אין די וואסער, און ממילא וועט מען מעגן שעפן וואסער צווישן די מחיצות, וכן און די זעלבע דין, שתי גזוזטראות זו למעלה מזו, צוויי גזוזטראות, צוויי מרפסות אזעלכע פארטשעס, איינס העכער דעם צווייטן, וואס איז איינס אוועקגערוקט פון צווייטן, ס'איז נישט ממש איינס העכער דעם צווייטן, אבער פארשטייט זיך ס'איז נישט אוועקגערוקט קיין גאנצע פיר טפחים, אזוי ווי מ'האט שוין געזען, איז די דין איז עשו לעליונה ולא עשו לתחתונה, טאמער מ'האט געמאכט מחיצות ביי די אויבערשטע גזוזטרא נישט פאר די אונטערשטע, איז שתיהן אסורות עד שיערבו, עט קיינער נאך אלץ נישט טארן שעפן וואסער, פארוואס ווייל היות עס ביידע בעצם קענען דא שעפן וואסער פון דעם לאך, און זיי האבן נישט געמאכט קיין עירוב צווישן זיך, איז פשט ס'איז דא דא א רשות וואס מ'האט נישט געמאכט קיין עירוב צוזאמען, קען מען נישט שעפן פון דעם וואסער ווילאנג זיי מאכן נישט קיין עירובי חצירות צוזאמען. זאגט די הייליגע גמרא מתניתין דלא כחנניה בן עקביה, אונזער משנה דלא כשיטת חנניה בן עקביה, וואס אונז האבן עס שוין געזען די שיטה פון חנניה בן עקביה נעכטן, דתניא מ'לערנט אין א ברייתא חנניה בן עקביה אומר, גזוזטרא שיש בה ארבע על ארבע אמות, חוקק בה ארבעה על ארבעה וממלא, וואס ער האלט, כוף וגוד, אז מען קוקט אן כאילו מען האט איינגעבויגן די גזוזטרא כאילו ס'איז דא דא א מחיצה, און פון אונזער משנה זעט מען ס'איז נישט אזוי, אז מען זאגט דאס נישט נאר אוודאי דארף מען האבן ממש א מחיצה. זאגט די גמרא אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, האט רבי יוחנן נאכגעזאגט בשם רבי יוסי בן זמרה אז לא התיר רבי חנניה בן עקביא די היתר פון רבי חנניה בן עקביא אז מען קוקט אן די גזוזטרא כאילו ס'איז געבויגן, דאס איז נאר א היתר אלא בימה של טבריה אזוי ווי מען האט נעכטן געזען, הואיל ויש לה אוגנים ועיירות וקרפיפות מקיפות אותה, וואס האט כאילו א וואנט ארום און ארום, ווייל ס'איז די ברעג פון די וואסער איז זייער טיף, און ממילא איז כאילו ס'דא א וואנט, איז דארט איז דא די היתר ווייל ס'איז סתם אזוי קוקט עס אויס ווי א רשות יחיד, אבל בשאר מימות לא, ביי סתם וואסערן איז נישט דא די היתר פון כוף וגוד, כאילו די גזוזטרא איז איינגעבויגן. זאגט די גמרא יעצט תנו רבנן מ'האט געלערנט אין א ברייתא שלושה דברים התיר ר' חנניה בן עקביא לאנשי טבריה, דריי היתרים וואס ר' חנניה בן עקביא האט מתיר געווען פאר אנשי טבריה, די ערשטע איז ממלא מים מגזוזטראות בשבת, אזוי ווי מען האט יעצט געזען, די צווייטע איז וטומנין בעצה, אז זיי מעגן באהאלטן זייער פירות אין עצה, עצה דאס איז פסולת פון קטניות, און אזוי ווי מען וועט באלד זען אז די פסולת און די קטניות רעדט זיך ביי אן אופן וואס איז נאס, ס'איז פייכט פון טל, וואס די דין איז אז פירות וואס ווערט נאס ווערט מוכשר לקבל טומאה, אבער דא זאגט מען נישט ס'ווערט מוכשר לקבל טומאה, און די דריטע זאך איז ומסתפגין באלונטית אז זיי מעגן זיך אפווישן מיט א האנטוך שבת און יום טוב ווען זיי גייען זיך וואשן, און די גמרא איז מפרש ממלא מים מגזוזטרא בשבת הא דאמרן אזוי ווי מען האט געזען אז מען זאגט כוף וגוד ביי טבריה זאגט מען אז כאילו די גזוזטרא איז איינגעבויגן, די צווייטע דין וטומנין בעצה מאי היא, דתניא אזוי מען האט געלערנט אין א ברייתא, השכים להביא פסולת אם בשביל שיש עליו טל, טאמער א מענטש איז אויפגעשטאנען אינדערפרי צו נעמען פסולת פון תבואה וואס ליגט ביי אים אין פעלד, און ער וויל נעמען די פסולת אריין אין שטוב אריין כדי צו באהאלטן פירות אין דעם, יעצט ער איז אויפגעשטאנען גאר פרי דאס צו טון ווען ס'איז נאך דא טל אויף די פסולת, איז טאמער ער איז אויפגעשטאנען ווייל ער האט געוואלט פייכטע פסולת, ער האט טאקע געוואלט זאל זיין טל אויף דעם, ער האט געוואלט אז כדי די פירות ווען ער לייגט עס אריין אין דעם זאל די פירות נאס ווערן זאל בלייבן א פייכטקייט אין דעם, און מילא דווקא איז ער אויפגעשטאנען פרי, דעמאלטס הרי זה בכי יותן, דעמאלטס ווערט די פירות מוכשר לקבל טומאה, ווייל דער דין איז אז טאמער ס'איז נאס מדעת טייטש טאמער ער וויל ס'זאל נאס ווערן, דעמאלטס ווערט עס מוכשר לקבל טומאה, טאמער ס'איז נאס געווארן פון זיך ער האט עס נישט געוואלט, ווערט עס נישט מוכשר לקבל טומאה, דא וואס ער איז אויפגעשטאנען גאר פרי פשט ער האט געוואלט די פייכטקייט אויף די פסולת, איז אוודאי דער דין אז ס'איז מוכשר לקבל טומאה, אבער ואם בשביל שלא יבטל ממלאכתו, טאמער איז אויפגעשטאנען פרי, ווייל ער האט א ארבעט ער דארף גיין אין ארבעט אריין, און מילא פאר דעם איז ער אויפגעשטאנען פרי נישט ווייל ס'איז דא טל, דעמאלטס אינו בכי יותן, איז נישט דא דער דין פון כי יותן וואס טייטש די פירות ווערן נישט מוכשר לקבל טומאה, און במילא וסתם אנשי טבריה כמי שלא יבטל ממלאכתו דמי, די אנשי טבריה פלעגן אלע ארבעטן און פלעגן אלע אויפשטיין פרי צו גיין אין ארבעט, און מילא סתם אנשי טבריה, וואס האבן נישט געזאגט וואס איז זייער כוונה פארוואס זיי זענען אויפגעשטאנען פרי, נעמען אונז אן אז אוודאי זענען זיי אויפגעשטאנען פרי צו גיין אין ארבעט אריין, און במילא ווען זיי זענען טומן די פירות אין די פייכטע עצה ווערט עס נישט מוכשר לקבל טומאה. יעצט די דריטע דין ומסתפגין באלונטית מאי היא, וואס איז דער דין אז זיי מעגן זיך אפווישן מיט האנטוכער שבת און יום טוב, דתניא איז געווען געלערנט אין א ברייתא, מסתפג אדם באלונטית, ומניחה בחלון, א מענטש מעג זיך אפווישן מיט א האנטוך אינעם בית המרחץ אבער ער מוז עס איבערלאזן אינעם בית המרחץ, ער טאר עס נישט אהיים נעמען ווייל טאמער ער העט עס אהיים נעמען איז דא א חשש אז ער וועט עס אויסקוועטשן, איז דא א איסור פון סחיטה, פארוואס ווייל דאס איז א ענין פון כיבוס, ולא ימסרנה לאוליירין מפני שחשודין על אותו דבר די זעלבע זאך ער זאל נישט איבערגעבן די האנטוך פאר די בלנים די מענטשן וואס דרייען זיך דארט אין די בית המרחץ און העלפן דארט צו זאל ער זיי אויך נישט געבן פארוואס ווייל ס'איז דא א חשש פון סחיטה? רבי שמעון אומר אף מביאה בידו לתוך ביתו אז מען מעג עס אויך אהיים נעמען נישט דא קיין חשש מען העט עס אויסקוועטשן איז על כל פנים דאס איז אויך א היתר וואס רבי חנניה בן עקבא האט געזאגט פאר די אנשי טבריה זיי מעגן זיך טאקע אפווישן מיט א האנטוך נאך זיי וואשן זיך אפ שבת און יום טוב די מפרשים מוטשען מוטשען זיך שוין וואסער שייכות האט עס מיט אנשי טבריה וואס עפעס פונקט פאר זיי איז געווען די היתר איז אבער על כל פנים די גמרא יעצט ממשיך די גמרא גייט יעצט צוריק צו דאס וואס מען האט געזען אין די משנה אז טאמער מען מאכט מחיצות מעג מען שעפן וואסער דורך די מחיצות, זאגט די גמרא אמר רבה בר רב הונא לא שנו אלא למלאות, אבל לשפוך אסור, מען מעג טאקע אנפילן א דלי נעמען וואסער פון די ים אין שטוב אריין, אבער פארקערט טאר מען נישט, מען טאר נישט אויסגיסן וואסער דורך דעם לאך אפילו ס'איז דא דארט מחיצות, פארוואס? ווייל ווען מען גיסט אויס די וואסער העט עס אריינגיין אין די ים אין די טייך וואס פארט דארט אריבער, און ס'וועט זיך אויסשפרייטן אינדרויסן פון די מחיצות, פשט ס'וועט אריינגיין אין א כרמלית, און דאס אוודאי טאר מען נישט, ווען מ'שעפט וואסער איז נישטא די חשש, דו שעפסט וואסער פון א רשות יחיד צו א רשות יחיד, אבער דא גייט זיך עס אויסשפרייטן טאר מען נישט, פרעגט די גמרא מתקיף לה רב שיזבי, וכי מה בין זה לעוקה, וואס איז א חילוק צווישן די דין און די דין פון א עוקה, וואס איז די דין פון א עוקה, העמער זען אין די קומענדיגע משנה, אז טאמער איינער האט א חצר וואס איז ווייניגער ווי ד' אמות על ד' אמות, טאר ער נישט אויסגיסן וואסער אינעם חצר אריין, ווייל טאמער ער גיסט דארט אויס וואסער העט עס ארויסגיין פון די חצר מילא טאר מען נישט, נאר טאמער איז דא א עוקה, עוקה דאס איז א טיפע לאך וואס מען מאכט אינעם חצר, וואס די וואסער גייט אריין דעם לאך דעמאלטס מעג מען, יעצט די דין איז, אפילו ווען די עוקה איז שוין אנגעפילט מיט וואסער, מעג מען ווייטער גיסן וואסער אינעם עוקה אריין, אפילו די וואסער גייט אטאמאטיש זיך איבערפלייצן און ארויסגיין און עס העט ארויסרינען פונעם חצר, איז פון דעסט וועגן מעג מען דאס טון. און ממילא פרעגט די גמרא, אזוי ווי דארט מעג מען אריינגיסן וואסער אינעם עוקה ס'עט ארויספלייצן ס'עט ארויסגיין פונעם חצר ס'גייט מען נישט אן וואס געשענט נאכדעם אז ס'גיסט ארויס, יעצט דא מעג מען אריינגיסן איז לכאורה זאל זיין די זעלבע זאך זאל מען מעגן אריינגיסן וואסער אין די גזוזטרא וואס מ'האט דא געמאכט די מחיצות ארום און ארום און ס'גייט מען נישט אן אז שפעטער עט עס ארויספליסן אריין אינעם כרמלית אריין, זאגט די גמרא ניין, הני תיימי והני לא תיימי, וואס טייטש דא ווען מ'מאכט א עוקה נארמאל מ'גיסט אריין וואסער אינעם עוקה אינעם לאך וואס איז אינעם חצר זאפט זיך איין די וואסער אין די ערד נארמאל גייט עס נישט ארויס און ממילא דא וואס ס'פלייצט איבער, די כוונה זיינע איז דאך נישט זאל זיך איבערפלייצן, די כוונה זיינע זאל איינגעזאפט ווערן, און דאס מעג מען, מה שאין כן ביי די גזוזטרא, וואס גיסט עס אריין אין די וואסער, איז דאך לא ימלט אז ס'זאל נישט ארויסגיין פון צווישן די מחיצות, און ממילא דאס טאר מען נישט. איכא דאמרי איז דא וואס זאגן פארקערט, אמר רבה בר רב הונא לא תימא למלאות הוא דשרי לשפוך אסור, אלא לשפוך נמי שרי אז מ'מעג יא אויסגיסן וואסער פונעם גזוזטרא דורך די מחיצות, אמר רב שיזבי, האט רב שיזבי געזאגט פשיטא היינו עוקה, פונקט ווי ביי א עוקה מעג מען אריינגיסן וואסער אינעם עוקה, מעג מען דאך דא אויכעט אפילו ס'עט ארויספליסן און אפילו ס'עט ארויסגיין פון דעם רשות, זאגט די גמרא ניין ווייל מהו דתימא כ'וואלט דא געמיינט הני תיימי, הני לא תיימי, אז דווקא ביי א עוקה מעג מען ווייל דארט זאפט זיך עס איין אפשר דא טאר מען נישט, קא משמע לן, דאס איז די חידוש, פון רבה בר רב הונא אז דא מעג מען אויכעט, פארוואס ווייל היות וואס זיין כוונה איז נישט זאל ארויסגיין פון דעם רשות, און בנוסף צו דעם לייגט רש"י צו אז אפילו ס'וועט דאך ארויסגיין האט ער אויך נישט בעצם עובר געווען אן איסור, פארוואס ווייל ער האט דאך בעצם אויסגעגאסן דעם וואסער אין א רשות היחיד וואס געשענט שפעטער איז בעצם נישט זיין דאגה, און ממילא פאר דעם טאמער בנוסף צו דעם האט ער נישט קיין כוונה זאל ארויסגיין מעג ער, נאר וואס רש"י לייגט אויך צו אז טאמער דער חצר איז קלענער פון א ד' על ד' אן קיין עוקה, איז דארט העט מען נישט טארן גיסן וואסער אין אזא סארט חצר, פארוואס ווייל דארט גייט עס ארויסרינען, און דארט האט ער טאקע בכוונה זאל ארויסרינען, ווייל ער וויל נישט דער קליינע חצר'ל זאל זיין אנגעפילט מיט וואסער וויל ער טאקע ס'זאל ארויסרינען, דארט העט מען נישט טארן, אבער ווילאנג די כוונה איז נישט אזוי, מעג ער דאס אוודאי טון, און די זעלבע זאך דא אויך ביי די גזוזטרא מעג מען אויסגיסן וואסער פונקט ווי מען מעג שעפן.